היינטיגע לימוד איז לרפואת אלטער נפתלי בן ציון בן מינדל. אונז גיימער לערנען י ז עמוד ב', אבער אונז הייבן אן די תורה פון נאך י ז עמוד א', אנפאנג תורה י ג. תורה י ג, אשרי העם וואויל איז דער פאלק, יודעי תרועה וואס ווייסט פון די תרועה. אות א', להמשיך השגחה שלימה, צו ממשיך זיין א גאנצע השגחה, אי אפשר איז נישט מעגליך, אלא נאר עד שישבר, ווילאנג ער וועט צוברעכן תאוות ממון די תאוות ממון. ס'איז דא א יעדע זאך אויף די בריאה האט השגחה פרטית, אפילו א גוי האט השגחה פרטית, אבער השגחה שלימה האט נאר א איד. און כדי ממשיך צו זיין, כדי דער מענטש זאל שפירן די השגחה שלימה ווי דער אייבערשטער קוקט אויף אים, דאס קען מען נישט נאר ווילאנג ער צעברעכט תאוות ממון, ער האט נישט מער קיין תאווה פאר געלט, ושבירתה, און איר צעברעכונג, ווי אזוי צעברעכט מען תאוות ממון, היא על ידי צדקה, דאס איז דורך צדקה, אז מען געבט צדקה צעברעכט מען תאוות ממון, דורך דעם וואס א מענטש ווייסט אז פון זיין געלט וואס ער פארדינט מוז ער אוועקגעבן פאר צדקה, איז ממילא לויפט ער נישט אזוי שטארק נאך געלט, כי איתא בזוהר שטייט אין זוהר, רוחא א ווינט נחת גייט אראפ, לשכך צו מאכן אפקילן, חמימא דליבא די ווארעמקייט די הייסקייט פון די הארץ, און וכד נחת רוחא ווען עס קומט אראפ די ווינט, ליבא מקבל לה איז די הארץ עס מקבל בחדוה מיט א פרייד, דניגונא פון די ניגונים דליואי פון די לווים אין בית המקדש. דאס מיינט אז די לווים זענען עכטע מידת הגבורה, אבער למעשה זיי קענען עס דורך די רוח קענען זיי אנקומען צו א פלאץ אז ס'ווערט פון דעם א ניגון. רוחא איז דער רבי מסביר, רוחא זה בחינת צדקה, דאס מיינט די רוח פון צדקה, שהוא רוח נדיבות, א גייסט א באוויליגונג, מען וויל געבן על ידו דורכדעם, מקררין מאכט מען קאלט, חמימות די ווארעמקייט, די הייסקייט, תאוות ממון פון תאוות ממון, וזה בחינת איז די בחינת יבצר, ער וועט מאכן ווייניגער רוח, די רוח נגידים פון די מענטשן וואס זענען רייך לויפן נאך געלט, שהרוח, ווייל דער רוח ממעט טוט פארמינערן תאוות, די תאוות הנגידות פון די רייכקייט ועשירות. נגונא דליואי, דליואי, וואס מיינט די נגונא דליואי? די נגינה פון די לווים איז די בחינת משא ומתן באמונה, מען הייבט אן צו האנדלן ערליך, דורך דעם וואס א מענטש וויל נישט ווערן קיין עושר, ס'ברענט אים נישט צו זיין א עושר, דעמאלטס קען ער אנהייבן האנדלן ערליך, ששמח בחלקו, ער פריידט זיך מיט זיין חלק, ואינו אץ און ער לויפט נישט להעשיר צו ווערן רייך, כי הנגינה, ווייל די נגינה זה משא ומתן, נגינה ווערט אויך אנגערופן משא ומתן. דער ווארט משא ומתן קען מען טרעפן ביי נגינה אויכעט. פונקט אזוי ווי מען טרעפט ביי האנדלען משא ומתן, מען האנדלט, די זעלבע זאך טרעפט מען ביי נגינה אויכעט די ווערטער כמו שכתוב שטייט אין פסוק, שאו זמרה, ס'איז דא לשון פון משא, ותנו תוף, דאס איז מתן. און חדוה, וואס מיינט חדוה? דאס איז זה ששמח בחלקו, דער וואס ער פריידט זיך אין זיין חלק. וזה בחינת קטורת, דאס איז אויך די בחינה פון קטורת, שמקשר, ער בינדט צו די חימום הלב די הייסקייט פונעם הארץ, עם הרוח מיט די רוח, וזה קטורת ישמח לב, די קטורת מאכט פרייליך די הארץ, וזה בחינת, און דאס איז די בחינה ישימו קטורה באפך, וואס איז די אפיך? שעל ידי בחינת קטורת, אז דורך דעם וואס איז דא א בחינה פון קטורת וואס די רוח. קילט אפ די ווארעמקייט פון די הארץ, נתבטל ווערט נתבטל די גזירה בחינת בחינת בזיעת אפיך תאכל לחם, אז מיט שווייס זאל מען עסן דארף מען עסן ברויט, דאס איז איינע פון די קללות וואס אדם הראשון האט באקריגן, אבער דורך דעם וואס א מענטש האט די רוח, וואס די רוח מיינט די חלק פון צדקה, ער געבט צדקה, דאס קילט אפ די. זיעת אפיך די שווייס וואס מען ארבעט אזוי ביטער שווער ווייל מען נעמט עס אן זייער באקוועם, מען לויפט נישט נאך עשירות, וזה בחינת התגלות משיח, דאס מיינט א התגלות משיח, מען קען מגלה זיין משיח בזמן הזה, שאזי וואס דעמאלטס ווען משיח וועט קומען יתבטל וועט נתבטל ווערן חמדת הממון די גליסטעניש פון געלט, כמו שכתוב אזוי ווי שטייט בפסוק ביום ההוא יענע טאג ווען משיח וועט קומען, ישליך האדם וועט דער מענטש אוועקווארפן את אלילי כספו די עבודה זרה פון זיין געלט. ואלילי זהבו, און זיין אפגעטיג, זיין געטיג פון פון זיין גאלד, זה בחינת רוח אפינו משיח השם, וואס מיינט רוח אפינו? דאס האבן מיר יעצט געשמועסט, רוח איז דער רוח וואס מען גיבט צדקה, אפינו דאס מיינט ס'גייט אוועק די קללה פון בזיעת אפיך, און דעמאלט איז דאס א בחינה פון משיח השם. וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם, ווילאנג ס'איז דא די עבודה זרה פון געלט אויף די וועלט, איז חרון אף בעולם, איז דא א צארן, וואס הייסט דער מענטש ארבעט ביטער שווער, און כפי הביטול של עבודה זרה זאת, און לויט וויפיל ער מבטל די עבודה זרה פון געלט, כן נתבטל החרון אף, די גאנצע קללה פון זיעת אפיך גייט אוועק, אוועק, בחינת רוח אפינו, משיח השם, אז ס'איז דא די רוח אפינו, ס'איז דא די רוח אין אונזער, אין אונזערע ארבעט, יא, דאס אז מ'געט צדקה, דאס מיינט אפינו, וואס מיינט די חלק פון די קללה, וואס מ'דארף ארבעטן, וואס איז דאס זיעת אפיך, אז ס'גייט אוועק איז משיח השם.

און איך, ווען איך האב אסאך חסדים, אבוא ביתך קען איך אנקומען ביז די בית המקדש, כמו שכתוב אין זוהר, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, וימינא דא, די רעכטע זייט, זמין למבני בי מקדשא, דאס איז אנגעגרייט צו בויען די בית המקדש, ווען א מענטש איז זוכה צו חסד, וואס חסד אויף די רעכטע זייט, איז ער זוכה אנצוקומען צו די דעת וואס מיט דעם בויט מען אויף די בית המקדש. כי הדעת איז בחינת בית, די דעת דאס איז די בחינה פון א הויז, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, אזוי ווי שטייט אין די חכמים און חזל זאגן, מי שיש בו דעה, איינער וואס האט דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, אזוי ווי די בית המקדש איז געבויט געווארן אין זיינע טעג וכולי אזוי שטייט ווייטער. האט מען דא געהאט אז א מענטש דארף אנהייבן צו לעבן מיט א השגחה, און השגחה קען מען נאר לעבן ווען ס'גייט אוועק תאוות ממון, תאוות ממון גייט אוועק נאר ווען מ'האט געט צדקה, און ממילא א מענטש זוכט נישט צו ווערן א עושר, ממילא אלעס ווערט א בחינה פון חסד, און אלעס ווערט א בחינה פון משיח, און אלעס ווערט א בחינה פון בית המקדש. אלס בית, וזה בחינת התגלות התורה של לעתיד לבוא, דאס מיינט די התגלות התורה וואס גייט זיין לעתיד לבוא כמובא בזוהר, שלעתיד ווען ס'וועט משיח וועט קומען יתגלה וועט נתגלה ווערן אורייתא א מין תורה דעתיקא וואס איז גאר אלט סתימאה וואס איז גאר גאר באהאלטן, וואס מיינט דאס? כי עיקר קבלת התורה, אז די קבלת התורה, מקבל זיין די תורה, איז על ידי השכל, דורך שכל. שהוא משה מיט משיח. משה משיח איז די זעלבע זאך, יא, און במילא דאס מיינט די עיקר קבלת התורה, אז מען איז נישט סתם מען לערנט תורה וואס איז בנגלה, נאר מען נעמט אראפ א תורה פון הימל, כמו שכתוב שטייט אין פסוק עיר גבורים עלה חכם, א שטאט פון גבורים האט אראפ געברענגט די חכם, און מי שיש בחינת משה משיח, ער ווער ס'האט די בחינה פון. משה משיח יוכל לקבל תורה, ער קען מקבל זיין די תורה, ויוכל להמשיך, ער קען צוריק אראפברענגען, הארת התורה, די ליכטיגקייט פון די תורה, ללמד שאר בני אדם אויסלערנען אנדערע מענטשן. כי התגלות התורה, ווייל די התגלות התורה, אנטפלעקט די תורה, בא, קומט, מיחודא דקודשא בריך הוא ושכינתיה, מ'ברענגט, די קודשא בריך הוא פון אויבן איז אונז האבן נישט קיין השגה וואס דאס מיינט דאס איז די דעתיקא סתימאה און מען ברענגט די שכינתיה מען ברענגט עס אראפ אז מען זאל עס פארשטיין אויף די וועלט כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק שמע בני מוסר אביך אביך מיינט דא קודשא בריך הוא דאס וואס איז די תורה פונעם אייבערשטן ואמך דא כנסת ישראל וואס די אידן קענען עס פארשטיין. ויחודם און מען איז מיחד על ידי העלאת נפשות ישראל בבחינת מיין נוקבין ווען מען ברענגט ארויף די נפשות פון די אידן וואס די אידן זענען א בחינה פון מיין נוקבין וואס טייטש זיי ווילן אמאל איז דא אזא כאטש די אידן זענען מקבלים אבער אזוי ווי א נקבה וואס א מקבל אבער די רגע וואס די נקבה ציט צו די משפיע, קען די משפיע משפיע זיין אסאך בעסער. סאו עס דארף זיין א בחינה ווי די איד וויל. און והחכם, דער חכם, יכול ליקח הנפשות, ער קען נעמען די נפשות די אידן וואס ווילן, און להעלותם און זיי ארויפצוברענגען בבחינת מיין נוקבין, בבחינת מיין נוקבין איז בחינה אידן זענען די מקבלים און זיי ווילן, בבחינת ולוקח נפשות חכם איז א חכם, ועל ידי היחוד הזה, דורך דעם וואס ער מייחד די אידן, וואס די אידן זענען א בחינה פון שכינתא, זענען זיי מייחד די אידן צו קודשא בריך הוא, פארוואס זענען די אידן א בחינה פון שכינתא, ווייל די אידן פירן אויס א גאנצע צייט און זיי ווייזן ווי אזוי מען קען דינען דעם אייבערשטן אויף די וועלט, ממילא און וועגן דעם איז דורך דער יחוד נולד התורה ווערט געבוירן די תורה, כשעולה החכם עם הנפשות, ווען דער חכם גייט ארויף מיט די נפשות, בחינת עיר גבורים עלה חכם, ער ברענגט ארויף די גבורים פון די אידן וואס ווילן. איז על ידי זה ויורד עוז מבטחה ברענגט ער אראפ ער נידערט אראפ א שטארקייט פון אויבן. אות ג. דער נפש זה בחינת רצון. דער נפש זה בחינת רצון. דער נפש וואס איז די בחינה פון רצון. סטייטש מ'דארף וועלן. שכל אלו בני אדם, די אלע מענטשן הבאים לחכם הדור זיי קומען צו די חכם הדור, כל אחד ואחד יעדער איינער יש לו איזה רצון. זיי האט עפעס א רצון וואס זיי געקומען. והצדיק לוקח כל הרצונות, און דער צדיק נעמט אלע רצונות, דאס איז פריער געשמועסט וואס די מיין נוקבין, ועולה עמהם גייט ארויף מיט זיי אין הימל, ואחר כך נאכדעם ויורד עוז מבטחה ברענגט ער צוריק אראפ, בבחינת אזוי ווי בבחינה וואס שטייט והחיות רצוא ושוב. וואס מיינט רצוא ושוב? רצוא מיינט בעליית הנפשות, ער ברענגט ארויף די נפשות צו קודשא בריך הוא כביכול, ושוב ווען ער ברענגט עס אראפ בחזרת הנפשות, ווען ער קומט צוריק צו אונז אידן ברענגט עס אראפ עם התגלות התורה מיט א פרישע התגלות אין די תורה. וזה שמובא דאס איז געברענגט בתיקוני זוהר אין תיקוני זוהר רצוא, דארט שטייט רצוא דא נוריאל דאס מיינט די מלאך פון נוריאל, ושוב און שוב דא מט"ט דאס מיינט מט"ט שר הפנים. וואס מיינט דאס? נוריאל מיינט ס'איז א ראשי תיבות דא נר דליק דא ברענט א לעכט. יא, דאס מיינט די חמימות תאוות ממון, מיט די חמימות פון תאוות ממון, ושוב דא מט"ט שר הפנים, און די מט"ט וואס איז שר הפנים דאיהו רשים וואס ער איז פארצייכנט בשם די נאמען משה דא משיח, שהוא רוח אפינו, שעל ידו נשכך החמימות. יעצט פון פון די פייער איז דא דא דא א נוריאל וואס ברענט א פייער, און נאכדעם קומט משה משיח וואס זיי קילן אפ דעם חמימות. וזה שככה גמטרי' משה, ככה איז גמטרי' משה שהוא משכך, ער קילט אפ דער ברען אלילי כסף וזהב דער אפגאט פון כסף וזהב, רצוא דא רצון שהוא הנפש, וואס דאס איז די רצון פון די נפש, ושוב דא משה שמקבל התורה, דאס איז משה מקבל די תורה, דער מענטש וויל, יא ער האט א ברען, און משה רבינו שטעלט עס אביסל אפ, און דורכדעם קען ער ארויף קומען אויבן און מקבל זיין די תורה. אות ד. ועל ידי המשכת התורה, און דורך דעם וואס מ'איז ממשיך די תורה, נמשך השגחה, קומט צוריק די השגחה, ווערט נמשך די השגחה וואס די אייבערשטער האט, מ'הייבט אן צו פילן די השגחה וואס די אייבערשטער האט אויף אונז, כי התורה היא טנת"א, די תורה איז צוזאמגעשטעלט פון טעמים, טראפן, נקודות, פינטלעך, תגין מיינט די קרוין העכער די אותיות, און אותיות, די אותיות.

דאס איז אברהם יצחק יעקב, תמן בת, דארטן איז דא די בת עין די שווארצאפל פון די אויג. ער איז מסביר, ראשי אלה ראשי בית אבותם דאס מיינט די ראשי בית אבותם, שהאבות ווייל די אבות הם, תלת גוונין דעינא, דאס די דריי קאלירן פון די אויג, תמן בת, דא בת עין דאס מיינט מען די שווארצאפל. נמצא, קומט אויס, כשהחכם מביא תורה כנ"ל די חכם ברענגט תורה פון אויבן, נמצא, קומט אויס, שמביא כח הראות. ער ברענגט די כח פון זען של השגחת השם יתברך עלינו אז די אייבערשטער קוקט אויף אונז וכל אחד יעדע איינער כפי קרובו אל התורה לויט ווי שטארק ער איז דערנענטערט צו די תורה כן אזוי פילט ער השגחת השם יתברך די השגחה פונעם אייבערשטן עליו אויף אים כי עיקר כח הראות וויאזוי ארבעט די כח פון זען מחמת איז וועגן שמכה די זען קלאפט אן בדבר הנראה די זאך וואס ווערט געזען וחוזר הכח הראות און די ס'קערט זיך צוריק די כח פון זעהן מחמת ההכאה ווייל ס'האט זיך אנגעקלאפט אין א זאך ברענגט עס צוריק לעינים צו די אויגן ונצטייר הדבר הנראה בעינים און די זאך וואס ס'האט געזעהן מאלט זיך אויס אין די אויגן ואז און דעמאלטס העינים העינים רואים זעהן זיי הדבר הנראה די זאך וואס ווערט געזעהן. ס'הייסט אז עס איז דא א זאך אין פראנט פון די אויגן, מיין אויגן קומט אן ביז יענע זאך, ס'קלאפט זיך אן אין די זאך וואס עס זעט, און נאכדעם קומט עס צוריק צו מיינע אויגן, און ממילא נאכדעם הייב איך אן צו טראכטן וואס איך האב געזען. כי הראות, ווייל די זען מביא את הדבר לתוך העינים ברענגט אריין די זאך אין די אויגן. אבל אבער כשהדבר הנראה הוא רחוק, די זאך וואס ווערט געזען איז זייער ווייט. אז קודם שיגיע כח הראות לדבר, פאר עס קומט די כח פון זעהן קומט אן צו די זאך הנראה וואס ווערט געזעהן, מתפזר ווערט עס צושפרייט בתוך האויר אין די לופט, ונתעכר עס ווערט פארשמוצט, ואינו מגיע בהכאה ס'גרייכט נישט מיט דעם קלאפ על הדבר אויף די זאך. ס'קלאפט זיך נישט אן אין א זאך, ועל ידי זה וועגן דעם אינו חוזר הראות לעיניים קומט נישט צוריק די זעהן צו די אויגן, ואז אין העיניים רואים די אויגן זעהן נישט כי עיקר הראות ווייל די עיקר זעהן איז מחמת ההכאה ווייל ס'קלאפט זיך אן אין א זאך, אבער אויב ס'איז צו ווייט קלאפט זיך עס נישט אן זעה איך נישט וזה שובנו.

על ידי המשכת ההבטה, די זען וואס קומט דורך דעם המשכת ההבטה וואס מען קערט צוריק דעם בליק, וזה בחינת והחיות רצוא ושוב. והחיות היינו התורה, דאס מיינט די תורה, שהיא החיים און דאס איז די לעבן. רצוא, בבחינת הבטה, וואס מען קוקט אראפ מעילא לתתא, פון אויבן צו אונטן. און נאכדעם ווערט ושוב, ס'קערט זיך צוריק מחמת הכאת הראות בדבר הנראה אין די זאך וואס ווערט געזען, ונחזר לעיניים, עס קערט זיך צוריק צו די אויגן, ונצטייר בעיניים, עס מאלט זיך אויס אין די אויגן, כי העיניים, ווייל די אויגן הם כמראה לטושה, איז אזוי ווי א שפיגל, שנתראה בהם כל דבר, וואס מען זעט יעדע זאך שעומד כנגדו, וואס שטייט קעגן, יעדע זאך שטייט אקעגן אים. ועל ידי שאנחנו קרובים אל התורה, אויב אונז זעמיר נאנט צו די תורה, נמצא קומט אויס אז אנחנו קרובים אל כח הראות, אונז זעמיר נאנט צו די כח פון זען, ועל ידי זה הכח הראות נחזר לעיניו קערט זיך צוריק, ונתראים און ס'ווערט געזען ונצטיירים אנחנו בעיניו, אונז ווערן מיר אויסגעמאלן אין די אויגן פון כביכול. אבל העכו"ם אבער די גוים מחמת שהם מרוחקים מהתורה זיי זענען ווייט פון תורה הם מרוחקים מהשגחתו זיי זענען ווייט פונעם אייבערשטנ'ס השגחה והשגחתו און די אייבערשטנ'ס השגחה אינו מגיע עליהם בהכאה ס'קומט נישט צוריק מיט א ס'קלאפט זיך אן נמצא קומט אויס השגחתו על העכו"ם דער איז די אייבערשטער משגיח אויף די גוים במחצה בחצי הראות איז א האלבע זעהן. בחינת רצוא. ועלינו און אויף אונז איז השגחתו בשלימות און די השגחה איז בשלימות. אבער כדי עס זאל מען שפירן דארף מען וויסן, דארף מען קודם אוועק צוברעכן תאוות ממון. איז דורך דעם וואס מען געבט צדקה. אות ה'. פאר מ'נעמט אות ה' וועל מיר דא זאגן אז מ'גייט דא רעדן אביסל קבלה און מ'זאל זיך נישט דערשרעקן ווייל אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא אוודאי אוודאי אוודאי ס'דא גרויסע ריזיגע סודות אבער אונז גיי מיר סתם עס נעמען אויף די לעוול וואס אונז זאלמיר קענען פארשטיין וזה בחינת דאס איז די בחינה תיקונא פון די תיקון פון די מרכבתא עילאה און מרכבתא תתאה ס'דא אזאך וואס הייסט מעשה מרכבה וואס מעשה מרכבה מיינט כאילו אונז זאלמיר זאגן אין אונזער שפראך אזוי ווי א רייטוואגן. איז דא א רייטוואגן פון אויבן א רייטוואגן פון אונטן. וואס כביכול שעל ידי חכם, דורך די חכם שלוקח הנפשות ער נעמט די נפשות ועולה עמהם און גייט ארויף מיט זיי, ויורד עוז מבטחה און ער קומט צוריק אראפ פון הימל און ער ברענגט אראפ א נייע תורה נתתקנים ווערן נתתקן שני מרכבות די צוויי מרכבות. יא איז דער רבי מסביר אזוי כי יש ארבע חיות בבחינת נפש, דא פיר חיות וואס דאס גייט דאס גייט אריין אין די בחינה פון נפש, וואס דאס איז אויבן אין הימל, און אויך דא אויף די ערד, באלד גייט מען זען וויאזוי עס ארבעט, און נאכדעם וכסא, א שטוהל, ויושב על הכסא און מען זיצט אויף די שטוהל, און נאכדעם דער רבי גייט באלד זאגן עס איז אויך דא אזאך וואס הייסט אופנים, סאו האבן מיר זיבן זאכן, פיר חיות, אופנים כסא יושב על הכסא. און דער רבי גייט אלעס מסביר זיין וואס האט צו טון מיט אונז. ווייל דער רעיון איז אונז ארויפצוברענגען צו אז מיר ווערן נענטער צום אייבערשטן. און סתם צו מאכן א שטיקל הקדמה, פאריגע וואך האבן מיר געהאט יעקב אבינו, האט ער געזען אכן יש השם במקום הזה, אכן האט מען געזאגט אריה כרוב נשר. ער האט געזען א לייב, א יונגע צורה, מיט א אדלער. איז אכן יש השם במקום הזה, דאס האב איך געוואוסט אז ס'איז דא, אבער ואנכי אריה כרוב נשר יעקב, אז יעקב איז דמות פון די אדם, איז יעקב, לא ידעתי דאס האב איך נישט געוואוסט. סאו, דאס איז א בחינה אביסל מער אראפצוברענגען צו אונזער. מען האט שוין אמאל געהערט פון דעם, צו וויסן אז ס'איז דא אזא זאך ווי אריה כרוב נשר, און דער רבי איז מסביר, אריה, וואס איז דער לייב, שבבחינת נפש, דער אריה וואס ליגט אין בחינת נפש, דאס איז פון די חיות קדושות, זה בחינת, דאס איז די בחינה, אריתי מורי עם בשמי, וואס מיינט דאס? מורי, זה בחינת מרת נפש, א פארביטערטע נפש, בבחינת, בבחינת ונפשה מרה לה, איר זעהל פאר איר פארביטערט. זה בחינת פגם הנפש. דאס מיינט אז פגם הנפש איז פגם הרצון. א מענטש דארף וועלן גוטס. אבער כשרוצה דבר תאווה, ווען א מענטש וויל א תאוה'דיגע זאך, זה הרצון הוא פגם. סא דער רצון איז א פגם ומרה לנפש, עס איז ביטער פארן זעהל. ועכשיו און יעצט כשבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו ורצונו, ער קומט מיט זיין זעהל און מיט זיינע רצונות, והחכם הדור לוקח כל הרצונות, ער נעמט צוזאם אלע רצונות, גוטע מיט די שלעכטע, ולוקח אותם אחד לאחד ער נעמט איינס נאך איינס כדי להעלות אותם ארויפצוברענגען כנ"ל, אזי מלקט קלויבט ער צוזאם גם כל הרצונות אויך אלע רצונות, והנפשות און די נפשות שנפלו זענען אראפגעפאלן, וזה בחינת אריה דאס מיינט אריה, לשון לקט. ער קלויבט, שמלקט ער קלויבט צאם, מרת נפש, די פארביטערטע זעל, היינו פגם הנפש וואס מיינע רצונות זענען אינגאנצן נפגם, און רש י זאגט אויף נפשכם זאגט רש י רצונכם אייער ווילן, סאו זעט מען אז די נפש ווערט אנגערופן די ווילן פון א מענטש, סאו די פגם הנפש, עם בשמי וואס שמעקט בשמים'דיג, עם רצון הטוב שמעלה ריח טוב וואס ברענגט ארויף א ריח טוב, יעצט ווען מיר גייען צוריק די טייטש, אריתי מיינט איך נעם צאם מורי מיין פארביטערטקייט מיינע שלעכטע רצונות און עם בשמי מיינע שמעקעדיגע רצונות סא דער צדיק קומט און ער זעט א מענטש האט רצונות קודם נעמט ער עס אפילו שלעכטע רצונות אויך און נאכדעם איז די צווייטע זאך איז בחינת שור שבנפש וואס איז די שור שבנפש? זה האור דאס די לעכטיגקייט המצוחצח וואס ווערט אויסגעלייטערט. שנתוסף בנפש מחמת הקיבוץ, ס'ווערט נתוסף אין דעם זעל ווייל מ'נעמט עס צאם. דאס מיינט אזוי, אפילו א מענטש האט טאקע שלעכטע רצונות, אבער אויב נעם איך עס צאם מיט אלע גוטע רצונות, יא, ווערט אלעס צאמגענומען. שנתקבץ פיזור הנפש, די וואס איך האב געהאט, האב איך נישט געקענט צושטעלן, כ'האב נישט געוואלט, דאס איז א פיזור הנפש. יא, און איך נעם עס צאם, און ואז מאיר הנפש ביותר, דעמאלטס הייבט אן די נפש צו לייכטן מער, כי כשהרצון אינו מאיר ווען רצונות שיינען נישט, אזי הנפש איז די נפש בחינת ונפש רעבה, א הונגעריגע נפש, כי עיקר הרעב, פארוואס איז די עיקר פון א הונגער? מחמת העדר ווייל ס'נישט דא קיין ליכטיגקייט, כמו שאמרו חכמינו אזוי ווי חזל זאגן, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. מכאן, פון דא לערנט מען אויס שהסומא, א בלינדע מענטש, אינו שבע, ווערט נישט זאט. כי עיקר השביעה, ווייל די עיקר זאטקייט קומט מחמת האור, וועגן די לעכטיגקייט שיראה בעיניו וואס זיי זעען אין זיינע אויגן. איז ועל ידי שאינו רואה, וויבאלד ער זעט נישט, אינו נתמלא רצון נפשו ווערט נישט אנגעפילט זיין נפש היינו רצונו, ווייל ער זעט נאר זיינע שלעכטע רצונות, סאו ער זעט נישט גארנישט, וויל ער נישט זען, מה שאין כן די רגע וואס ער זעט אז ס'איז זיין מיט גוטע רצונות, דעמאלטס הייבט אן די אויגן צו זען, כי טוב מראה עיניים מהלך נפש, ווייל ס'איז זייער גוט, דעם זען פון די אויגן, דאס מאכט א מהלך פאר די נפש, פאר די רצונות, און כשמצחצח נפשו, ווען זיין זעהל, זיינע רצונות ווערן באלאכטן, זיי ווערן לויטער, בצחצחות האור מיט די לויטערקייט פון די לעכטיגקייט, אזי דעם וואס געשעהט, ונפש רעבה די הונגערדיגע נפש, מילא טוב ווערט פיל מיט גוטס, בחינת אזוי ווי דא באשטייט מכיל, והשביע, ער ווערט זאט, מיט צחצחות, מיט דער אויסלייטערונג, נפשך פון דיין זעל, נפשך פון דיין זעל, בחינת שור, לשון הסתכלות, ער קוקט, בחינת מראה עיניים, ער זעט מיט די אויגן וואס גייט פאר דא, ער האט דאך אביסל גוטע רצונות אויך, איז דאס מהלך נפש, דאס געבט א מהלך פאר די רצונות, דאס איז דער שור, ער זעט, ער הייבט אן צו זען אז ס'איז דא א ליכטיגקייט אין אים. מען קען עס אויסלייטערן און ונשר, וואס מיינט נשר? די אדלער שבבחינת נפש, דאס מיינט זה החידוש שמחדש הנפש אז מחדש געבט די נפש בעלייתה ווען ער ברענגט עס ארויף בבחינת עיבור, אזוי ווי א עיבור יא וואס גרייט זיך צו געבוירן איז ממילא הייבט עס יעצט אן עפעס געשעהט שוין יעצט ס'ווערט מעובר וזה בחינת נשר. וואס מיינט א נשר, תתחדש ווערט באנייט כנשר אזוי ווי א אדלער, נעוריכי די די די יונגע די די ס'ווערט ס'ווערט נאכאמאל נתחדש ואדם און א מענטש שבנפש וואס מיינט די אדם שבנפש ס'איז א בחינה ס'איז די בחינה ויהי אדם נפש חיה די אדם מיינט אז די מענטש ווערט א נפש חיה א לעבעדיגע נפש כי האדם ווייל די מענטש איז בחינת מסכני ועתירי ס'איז דא נעבעך מענטשן וואס זענען. זענען אָרעם, ס'איז דאָ מענטשן וועלכע זענען רײַך, כּמו שכתוב, ווי עס שטייט אין פּסוק, נעשׂה אָדם בצלמנו, און בצלמנו מיינט עתירי, רײַכע, כּדמותנו מיינט מסכּני, אָרעמע. יא, וכשנתלקטו הנפשות, ווען ס'ווערט נתלקט אַלע נפשות פון אַלע אידן צוזאַמען, אַזי הם בחינת אָדם ווערט עס אַ בחינה פון אַ אָדם, וואָס דער צדיק נעמט צאַם נפשות גדולות, נפשות פון גרויסע צדיקים, און קטנות און קליינע נשמהלעך. יא, בחינת מסכני, נעבעך ארעמע נשמות וואס קוים קוים האבן דא גוטע רצונות אביסל, און די די ס'איז דא אסאך נישט קיין גוטע רצונות, נאכדעם עתירי, רייכע מענטשן זיי האבן גוטע קנאקעדיגע רצונות, און נאכדעם ואופנים, וואס מיינט די אופנים? הם הגופים, דאס איז די גוף, כי עיקר פעולותיהן של הגופים אינו אלא מן החיות שבנפש, ווי אזוי קען א גוף ארבעטן? נאר דורך די חיות וואס איז דא אין די רצונות, שהנפש מראה, דער ווייזט פעולותיה, איר ארבעט על ידי איברי הגוף, דורך די איברי הגוף, וויאזוי ווייזט ארויס, וויאזוי קען מען ארויסווייזן רצונות, דורך דעם פון די איברי הגוף, ואין לגוף שום תנועה עצמית, די גוף האט נישט קיין אייגענע תנועה, והכל על ידי כוחות הנפש, אלעס קומט פון די כוחות פון דעם נפש. יעצט, און וואס מיינט די כסא? מ'האט פריער געזאגט די שטול, וכסא שבבחינת נפש הוא נפש החכם. דאס איז די נפש פון די חכם שנתכסה וואס די חכם איז באדעקט, מען זעט נישט פונקטליך וואס די חכם טוט, מען זעט נישט אז ער ארבעט מיט אלע מיינע רצונות, בחינת יקרה היא מפנינים, שטייט אין פסוק יקרה היא מפנינים, דרש'ן די חזל, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, סוטה ד', אז מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, דער כהן גדול, דער גרויסער צדיק, ער גייט אריין לפני ולפנים, סאו דער רבי דרש'נט עס אויך אז דער צדיק, זעהט מען נישט ווייל ער איז אין קדשי קדשים, כי מחמת שנפש החכם הוא יקר עס איז זייער טייער, הוא נתכסה, ווערט ער באדעקט לפני ולפנים, אינעווייניג, וכל הנפשות נעשין לבושין אצלו, אלע נפשות ווער עס איז מחובר צו די צדיק ווערט אזוי ווי א לבוש פונעם צדיק, והאדם היושב על הכסא ווער איז דאס? וואס מיינט דאס? איז הוא דעתו של החכם, די דעת פונעם צדיק, כי גם בלא דעת נפש לא טוב, די רצונות זענען נישט ווערט אן קיין דעת, א מענטש דארף האבן רצונות און קאנעקטן די רצונות צום דעת. סא לאמיר דא ענדיגן, און מ'זאל זוכה זיין צו קענען גיין ווייטער מיט די אייבערשטענס הילף.